טומבאלא טומבאלא טומבאלא לייקע טומבאלא טומבאלא מארגן דינסטיג פרשת תצוה, טרי טווענטי דזשעי סטריט אין סטעיט סופרים קאורט גייט זיין דער קעיס פון מאלי כמאלה כסרושא, דעם קאפ האט מען אים געדארפט אפהאקן דעם חזר, איך טו מיך דערמאנען ער איז געגאנגען דא אין די גאס א וואך צוריק. און ער זעהט מיך און ער נעמט זיך שפייען, ס'וועט אים נישט קיין סאך העלפן. כ'האב מיר אפגעווישט די שפייעכץ און איך בין ווייטער געגאנגען. נו דאס ווייס איך, ווער ס'שרייט, ער איז א חזר. איינער זאגט מיר אז איינער האט זיך אנגערופן די וואך הויעך אין סאטמארע בית מדרש, מ'דארף ביי ולמלשינים אין זין האבן נחום ראזנבערג ביי תמחה זכר עמלק. כ'וויל דיר עפעס זאגן, קענסט אין זין האבן ווי דו ווילסט, דעם אייבערשטן קענסטו נישט פאפן. פרעג איך אים ווער איז דאס געווען, א הויעכער שרייט אין בית מדרש, האט ער מיר געזאגט ווער עס איז, זאג איך אים יענער איז דאך אויף מיין קאמפיוטער, ער איז דאך אויפן הארד דרייוו אז ער איז א פעדאפייל, נו וואס האסטו געוואלט? עניוועי, איך בעט יעדן אז ער זאל קומען, נישט נאכדעם וועט עטס האבן טענות, זעהסט, מ'האט גארנישט געקענט אויפטוהן, זעהסט אז משה טורנער האט געוואקט. און זעהסט אז טויבענפעלד האט געוואקט, דאס איז וועגן דעם ווייל קיינער וויל דארט גארנישט טוהן, ס'איז נאך פרימיטיוו, אדער ווען מ'האט אנגעהאקט דעם קינד, דער מנהל האט אנגעהאקט דעם קינד איז יעדער געווארן צעווילדעוועט, וואס ווערסטו צעווילדעוועט? איך האלט אז חיים שיע, דער מאמזעריקא רב האט געטוהן אן עוולה ער האט אים ארויסגעווארפן אפילו, ער דארף אים האלטן דארט, פארוועם זאל ער מורא האבן, עטס וועטס גארנישט טוהן עניוועי, עטס איז סקערי קראוס, עטס האטס מורא. עטס וועטס גארנישט טוהן אפילו מען האט אים ווען בלינד געמאכט אויף אן אויג, אויסגעהאקט אן אויג, יו פיפל וואודענט דו עניטינג ווייל יעדער וויל יענער זאל טוהן, נו אז יעדער וויל יענער זאל טוהן טוהט קיינער נישט, סאו איך האלט אז חיים שיע טוהט א בהמה'שקייט אז ער ווארפט אים ארויס, ער דארף ווייטער האלטן פארוואס נישט. אז ס'וועט זיין נאכאמאל אן עקסידענט און א באס וועט אריינפארן אין איינעם, אז ס'וועט זיין א ישיבה'ס באס, וועט ער קומען און ער וועט איבערנעמען און ער וועט זאגן, און דאס הייסט נישט אז דו האסט איבערגעלאזט א סין פון אן עקסידענט, און מארגן האט ער געלייקנט ער ווייסט פון גארנישט. סאו רבותי, אז עטס ווילטס ברוקלין זאל זיין סעיף, אונז האלט מיר יעצט ביים אראפברענגען טשארלס היינס מיט משה טעראריסט פרידמאן. דאס איז די די בלק'ן שטייט אז. ער האט געזעהן את כל אשר עשה ישראל לאמורי האט ער געזאגט אזוי, מה דאך סיחון ועוג וואס דאס איז געווען אונזערע צוויי פעסטונג מענטשן וואס זיי האבן געהאלטן די גרעניץ איז געגאנגען די אידן זיי האבן זיי צושלאגן און נו וואס גייט זיין מיט מיר געגאנגען בלק און גערופן בלעם'ן ער זאל שעלטן פארשטייסט די זעלבע דא אויכעט עטס דארפטס ענק אנהייבן אויסצולערנען אז. אונז ברענג מיר אראפ יעצט מערצעשעם מיסטער טשארלס היינס, איך האב נישט געוואלט רעדן די גאנצע צייט, איך ווייס שוין פֿיר וואכן, די עף בי איי געווען, זיי האבן ארויסגענומען פיילס, זיי האבן עס אוועקגעטראגן מיט א יו האול ערגעץ אין די מידוועסט, און זיי האבן געהייערט דא א גרויסע לאו פירם, און טשארלס היינס גייט יעצט שטיין פאר א דזשורי. א פעדערל דזשורי, און ער וועט מוזן פארענטפערן נישט איינס נאר נאך אסאך פון זיינע מעשים רעים, און דאס גייט אראפברענגען מוישען אויכעט. כ'וויל נישט רעדן נאך וועגן דעם קעיס ווייל כ'קען זיין אינטרודינג אין דזשאסטעס, אבער איך בעט נאכאמאל יעדן, מארגן הייבט זיך אן ניין דרייסיג, יעדער זאל דארט זיין, און דעמאלטס וועלן זיי זען אז אונז מיינען מיר ערענסט ביזנעס. כ'האב עס א יושר דאס צו טון? כ'מיין ס'איז נישט קיין יושר. יענער ראש ישיבה, איך האב דעם זומער אפגעשפארט, איך בין ארויסגעפארן, איך בין געגאנגען צו די פאליס, צו די סטעיט פאליס, מען האט אים אפגעשפארט, ער זיצט אויף זיין טאטנ'ס ירושה לאנד, צו'ס זיין טאטע לעבט נאך, האט ער געהאט דארט א ישיבה, מען זעט אין מיין וועבסייט, אויף מיין בלאג האב איך ארויפגעשטעלט פיקטשערס פון די בחורים, און ווי זיי זענען אין דעם גרויסן בילדינג, און א בחור האט מיך אפגעקאלט אז ער געט וויד. ער האט געלייקענט ער שיכורט נאר אן די בחורים מיט ליקער אבער ס'איז שקר און איך וויל פרעגן מיט ליקער מעג מען יא? עניוועי רבותי איך קען נאר אזוי לאנג פירן די מלחמה אז יעדער וועט מיטהעלפן און איך בעט נישט פון ענק קיין געלט און איך בעט פון ענק גארנישט איך בעט נאר ווער ס'האט צייט זאל אראפקומען נאכדעם די וואך דאנערשטאג איז תענית אסתר קודם וויל איך רעדן וועגן תענית אסתר אז ווער ס'האט א מייכעשל זאל זיכער נישט פאסטן ווייל ס'איז א נדחה און איך האב שוין מסביר געווען אז טאמער פאסטו אפילו ווען ס'איז נישט קיין נדחה, זאלסטו געדענקען איין זאך אז דו מאכסט אן א בורדען פאר דיין גאנצע פעמילי, די גאנצע פעמילי וועט ארום און ארום ארום דיר מוזן טאנצן און ס'וועט זיין יענע בהלה, און ס'וועט קאזן אסאך פריקשן מיט אסאך פראבלעמס. יעצט ווען דו מוזט עס טון ווייל די הלכה זאגט אזוי, נו, קען מען זיך אונז נישט ארויסדרייען, און זעמער דאך סוף כל סוף וואוילע אידן. אבער טאמער הייבט זיך אן א מעשה אז דו האסט עס אינגאנצן נישט געדארפט טון, דעמאלטס האסטו געטון א נארישקייט, נישט א מצוה, האסט געטון א נארישקייט. יעצט, און די תענית אסתר איז נישט איינע פון די פיר תעניתים אינגאנצן, ס'איז אינגאנצן אנדערש ווי די פיר תעניתים, אבער ביי אלע תעניתים איז דער תענית ווען מען זאגט אז דער אייבערשטער האט געזאגט מען זאל תשובה טון ווען נישט וועט ער שטראפן, תענית אסתר איז צו ריזעמבלען די געוואלטיגע שמחה וואס איז ארויסגעקומען פונעם פאסטן פון אסתר ס'איז געקומען א פורים, ס'האט גארנישט מיט חטאים מיט עוונות מיט פשעים, און ס'איז נישט איינע פון די פיר תעניתים, סאו דארף מען מיקל זיין, אבער נישט דו, דארפסט פרעגן דעם דאקטער, און אז דער דאקטער זאגט אז דו טארסט נישט פאסטן זאלסטו גיין צו א רב און דער רב זאל דיר עס מתיר זיין, און דעמאלטס זאלסטו עסן געזונטערהייט.

האסט אסטמא, האסט אנדערע זאכן, דו ביסט אויף עסן, ביסט זיכער אויף מעדיקעישן, זאלסט דיך נישט ארום שפילן, ס'איז זייער קאלט אינדרויסן און ס'קען מאכן א שווערע השפעה. שוין, דאס איז תענית אסתר. יעצט איז אזוי, און ס'דא מיר נאך א מורא'דיגע זאך וואס ס'געשעהט אין תענית אסתר, אז ברוך מרדכי לעבאוויטש'ס קעיס הייבט זיך יעצט אן נאכאמאל. לכאורה עט עס שוין יעצט גיין מקען שוין נישט שלעפן ווייל טשארלס היינס האט שוין נישט קיין געדולד צו ברוך מרדכי'ס שלעפערייען ער פילט ער פילט זיך אז ס'איז א חלק פון די אינוועסטיגעישן פון וואס מ'האט אנגעהויבן אינוועסטיגעיטן האט געהאט צו טוהן מיט דעם וואס ער האט ארום געדרייט מיט ברוך מרדכי'ס קעיס א מענטש האט באקומען טוירטי טו יערס ער לאזט אים ארויס ער דרייט זיך ארום ס'איז גוט. פיין, מסתם וועט עס שוין גיין, ס'העט זיך אנהייבן יעצט, די גאווערמענט וועט זיך שוין נישט ארומשפילן מער, און ס'העט פארן אחת ואחת, דער וויקטים וועט נאכאמאל ארויפקומען, ער וועט נאכאמאל זאגן וואס ער האט געטוהן מיטן, ער שעמט זיך נישט מיט דעם, ער דערציילט פאר יעדן, און נאכדעם בערל אשכנזי וועט מען נישט קענען ארויפשטעלן אויפן סטענד ווייל מ'האט זיך אים געכאפט אז ער איז א ליגנער. און ער האט זיינע פראבלעמען, מיינט נישט היז געטינג אוועי וויט איט, זאלסט וויסן אז טשארלס היינס איז געפאלן, עט בערל אשכנזי פאלן, און עס העלן פאלן אסאך חזירים וואס איז געווען שטילע דיעלס, מאיר לעבאוויטש העט פאלן, און דער שמעון ברוך טערקלטויב העט פאלן, זיי האבן געמאכט דיעלס אונטערן טיש א גאנצן טאג, עס וועט זיין דא יענער חורבן וואס דא גייט געשען, וואטש ענד סי. און דער מונקאטש רב העט אויך פאלן, ווייל זיין נאמען קומט אויך ארויף וואס א לאולייף ער איז, ער האט אפגעהארגעט א קאמיונטי, קוים האט ער אליין געגנב'עט עפעס פֿופֿצן צו אַכצן מיליאן דאלער, און נאכדעם איז ער געווארן דער גוט מאכער פאר יעדן. זאגן זיי מיר אז ער האט קענסער. ס'איז א שאד, ער איז דרײַ און זיבעציק ער האט קענסער, ווען ער קריגט עס מיט דרײַסיק יאר צוריק. אדער מיט פערציג יאר צוריק פאר ער האט גערופן זיין טאטן צו דין תורה וואלט ער כאטש געשטארבן ימות זכאי ואל ימות חייב אבער ער איז דער שולד פאר אכציג פראצענט פונעם חורבן פון ווילימסבורג און בארא פארק פון די אלע מאלעסטערס דער שייגעץ ימח שמו וזכרו אזוי ווי דער מונקאטש רב זיין זיידע האט געשאלטן די ציונים זאל אלע קללות אריינגיין אין אים. ער איז שולדיג פאר דעם גאנצן חאזעריי. ער איז געווארן א גוט מאכער, ער גייט אים אפוואשן דעם צואה. עניוועי, איך בעט אז יעדער זאל קומען, ס'זאל זיין יצא חתן מחופתו וכלה מחדרה זאל קומען צו ווייזן סופארט פארן וויקטים און ווייזן פארן דזשאדזש אז דאס קען מען אונז נישט לאזן אז דער חזיר זאל זיך ווייטער דרייען, די גאס אז נישט זעמיר אין דזשעפערדי. איך האב דעמאלטס געזאגט פארן לאו סיסטעם ער זאל זיך דרייען די גאס געב אים נישט קיין דרייסיג יאר נאר איין זאך האלט אים ביי דיר א בארדער אין בעיסמענט ביי דיר אין בעיסמענט זאגט ער נא איך האב אפאר קינדער איך מיין ז'האט געזאגט פיר האב איך געזאגט פיין נאו פראבלעם אז דו האסט פיר קינדער דעמאלטס פארשטייסטו אז ער איז מסוכן צו שטיין אין די גאס. עניוועי, איך הער זאגן א מעשה, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, אז ער איז געווען ביי א בעל מקובל מיט אפאר יאר צוריק, און דער בעל מקובל האט אים געזאגט דארפסט זיך נישט זארגן, ער האט זיך פארדביקות'ט צוויי שעה און ער'ט געזאגט ער גייט וואקן. נו, ער האט אריינגעוואקט אין די תפיסה מ'איז געלאפן צום בעל מקובל, האט דער בעל מקובל געזאגט אמאל מאך איך אויך א טעות. שפעטער ווען מ'האט אים ארויסגעלאזט, ער איז דאך אינדרויסן יעצט אויף בעיל, איז מען געלאפן צום בעל מקובל, זאגט דער בעל מקובל, יא, יעצט באצאל פאר וואס איך האב דיר גוט געזאגט און באצאל. עניוועי, זיי האבן געמיינט אז זיי בלייבן שוין אינדרויסן, זיי האבן געהאפט אז דער וויקטים וועט נישט צוריקקומען, מ'עט אים טרייען צו קויפן, זיי האבן באצאלט גרויס געלט, זיי האבן אים אראפגעטראגן אויף פלארידע, מען האט אים געגעבן דראגס מיט אנדערע זאכן, און זיי האבן געהאט אויף א טעיפ מיט א ווידיאו, דאס אלעס קומט יעצט ארויס אין סאמערעס, אונז קען מיר עס נאך נישט ארויסגעבן, און מען האט אים דארטן געפרעגט איז וואר מ'האט דיר געוואלט געבן געלט, און מען האט דיר אהער און מען האט דיר אהין, שרייט ער ס'איז נישט אמת, דער מענטש וועם מ'האט עטס איינגעזעצט דער האט קיינמאל מיר נישט געאפערט קיין געלט, און היינט האט עס די גאווערמענט ווייל ס'איז פאבליק אינפארמעישאן. אז ס'איז דא איין נארמאלע לויער, דער לעווין, ער האט געזאגט ליסען אז דו האסט אזאלעכע זאכן איך מוז דאס איבערגעבן פאר די צד שכנגדו'ס לויער, ווייל איך גיי נישט דזשעפערדייזן מיין לייסענס, איך האב עס נישט געקויפט אין א פייוו ענד טען סענט שאפ, איך בין נישט קיין נחמיה וועבערמאן, וואס איז געווארן א לייסענס דאקטאר אן צו גיין אין סקול, עניוועי דאס אלעס גייט ארויסקומען. נאר וואס, זיי האבן געהאפט מיט דעם וויקטים צו צומאלן, אזוי ווי נחמיה וועבערמאן האט ארויפגעזעצט א מיידל און און פיר טעג האט ער געצאפט איר בלוט, די דריי לויערס האבן זי משוגע געמאכט, קען ווי סעי וואוד איט בי פער טו סעי וואוד איט בי רייט טו סעי וואוד איט בי. גענומען א מענטש צו צומאלן אויף גארנישט. סאו בקיצור, ס'ארבעט נישט. דאס זעלבע קלערט יעצט ברוך מרדכי'ס לויער, ער גייט אויך טון, ער גייט צומאלן דעם וויטנעס, און מ'האט נאך צוגעברענגט דא דעם דערשאוויץ, ער האט נאך מער צומאלן דעם וויטנעס, קענסט צומאלן וויפיל דו ווילסט, ס'איז דא איין מעשה, ברוך מרדכי האט אפגע'חזר'ט דעם בחור פאר גארנישט, ענד דעטס איט, און דו זעסט אויסזען פונקטליך אזוי ווי נחמיה זעט אויס, דער חילוק איז נאר צווישן נחמיה און דיר, נחמיה ווען ער בעט א דיעל די לעצטע מינוט וואלט מען אים נאך געגעבן. און דו קענסט נישט בעטן קיין דיעל, דו ביסט שוין קאנוויקטעד געווארן, דו ביסט פינישד. יעצט הער איך זאגן אז דער בעל מקוה האט געזאגט יעצט זעהט ער נישט קיין שום וועג ער זאל ארויסגיין פון דארטן, יעצט זעהט ער שוין אז ס'איז צרות, פארוואס? ער זעהט קיינער בייגט זיך נישט, קיינער ברויכט נישט קיין געלט, כאטשיג יעדער איז ארעם, קיינער פארקויפט זיך נישט פאר קיין געלט, די אלטע אזיאטישע מארמאראשע דרכים זענען שוין געשטארבן, סאו יעצט גיימער זעהן ברוך מרדכי ווי דו וועסט אנקומען. יעצט איך וויל בעטן, איך האב געזען אין פלארידע איז געזעסן חיים יעקב אויפן גרינעם גראז אזוי אריין געטוהן און דער יעקב יצחק גאלד אין עפעס אזא באהאלטענעם ווינקל דארטן, איך בין געווען דארטן פינעף מינוט זיי האבן מיך אפילו נישט באמערקט, איך מיין זיי זענען שוין צוריק געקומען פון פלארידע טאמער נישט זאלן זיי שוין צוריק קומען ווייל מען דארף זיי האבן זאלן קומען אין קארט און אנהייבן צו זאגן און וואס איז די רבין און די רבין האט געהאלטן אזוי די רבין האט יא אנגעהאלטן נישט זאג, אין דעם באד וואוהין זיי זענען געגאנגען? האט יא די רבי געהאלטן פון דעם? די רבי האלט נאר נישט פון דעם אז מען זאל נישט קומען אין קאורט עדות זאגן, נאר פון דעם האלט נישט די רבי. און ס'זאל קומען אויכעט יענקעלע גליק, יענקעלע איז אנגעקומען דארט, יא רבי וואס טוטס דא ביי טוב אויף די מקווה פאר א איד א איד א איד? זאג מיר יענקעלע, דו ווייסט אז ס'איז דא אריבער פיר אדער פינף טויזנט בחורים מיט יונגעלייט שוין היינט וואס זיי זאגן אז ברוך מרדכי האט זיי מאלעסטעד? דו ווייסט פון וואסערע מעגא חזר דו רעדסט? היטלער האט געהארגעט זעקס מיליאן אידן האט ער געהארגעט מסתם דאס מערסטע הריגות וואס אונז ווייס מיר פון היסטערי פון מלחמות אויסער חרבן בית המקדש לויט מדרש איז געווען אסאך מער ווייל אין יעדן געסל אין ירושלים האבן געוואוינט אזויפיל מענטשן אזויפיל מענטשן אזויפיל אבער ווען מען קוקט אן די נאמבערס פון די גרויסע מלחמות האט מען נישט אויסגעהארגעט מער ווי פון זעקס מיליאן קיינמאל נישט נישט די ספעניש אינקוויזישן און נישט די אין די ענד אוו די טוועלוו האנדרעדס וואס מען האט ארויסגעווארפן די אידן פון גאנץ יוראפ דו ווייסט אז אונז קוק מיר זיך אום אונז האמיר כמעט נישט אזא מעגא חזר ווי ברוך מרדכי אין די גאס און אין מאנסי איז דא כמעט דער זעלבער מעגא חזר וואס ער הייסט משה טורנער. אבער ער איז נאכנישט אזוי גרויס ווי ברוך מרדכי, ווייל דער משה טורנער האט נישט געהאט עקסעס צו אזויפיל קינדער ווי ברוך מרדכי. בארא פארק איז א שטאט מיט אסאך קליינע קינדער. סאו יענקל, גיי פרעג אים א פראטאקאל וויפיל קינדער ער האט מכשיל געווען, און קוק וויפיל זענען אראפ פון וועג. טורנהיים, דער וואס האט געדארפט קומען זאגן עדות וואס מ'האט אים געוואלט נוצן, וואס מ'האט אים דיסקוואליפייד, מ'האט אים געכאפט מיט ליגן. טורנהיים האט געשריגן אז ער איז א וויקטים פון ברוך מרדכי'ן, און ווער שרייט נישט? דאסקאלאוויטש שרייט ער איז א וויקטים, ברוך מרדכי דו האסט תלמידים ותלמידי תלמידיהם גרעסערע פון דיר. סאו איך בעט די אלע זאלן קומען, די אלע סאקמערע חברה קומט ווייזט ארויס ענקער פנים, יא דארף ראטעווען א איד, יא. חיים יענקל צוזאגן אפאר טאלער, ער האט צוגעזאגט פאר די משמרת הצניעות אז מיך אראפברענגען האט ער זיי צוגעזאגט געלט ער האט זיי מסתם געגעבן אויך, נו זעט אויס דער אייבערשטער האט געוואלט מ'זאל מיך נישט אראפברענגען ווייל דער אייבערשטער וויל אז מ'זאל זיך שלאגן פאר די קינדער, סאו ווער ס'וויל מי לה' אלי ווער ס'וויל האבן א חלק אין אויסרוימען די קליפות, דאס איז קליפת עמלק, ס'הייבט זיך אן פונקטליך גוט, תענית אסתר, עמלק אשר קרך זאגט רשי, וואס האט ער געטון, ער האט דיך מכשיל געווען מיט משכב זכר, און נאכדעם זאגט רשי א משל אז ס'איז געווען א הייסע טאפ און מ'האט קיינער האט נישט געקענט אריינגיין, געקומען עמלק איז אריינגעשפרינגען האט עס קאלט געמאכט דעם טאפ פאר יעדן, יעדער האט שוין נאכגעטון. דער הייסער טאפ דאס איז די מקווה. ברוך מרדכי פלעגט זיצן אין מונקאטש שעות ארוכות און ער פלעגט זיך נאכדעם אויפטון פרייטאג צו נאכטס אוי היינט האב איך געכאפט א גוטן העכטל. וואס הייסט א גוטן העכטל? דו חזיר דו מנוול דו האסט געכאפט א יונגל וואס ער דארף דינען דעם אייבערשטן און ער דארף זיין א נארמאלער מענטש. און ער איז א ריספאנסיבל קינד פאר א טאטן און פאר א מאמען און פאר ברידער און פאר שוועסטער און עווענטשעלי פאר זיין ווייב און פאר זיינע קינדער און די אייניקלעך. האסט געכאפט העכטל האסטו געכאפט נו זעהט אויס יעצט האט מען צוריק געכאפט דאס העכטל הוי האט מען דיך צוריק געכאפט איך בעט יעדן איינעם מי להשם אלי אז דו ווילסט האבן א חלק א קליינעם חלק אין האבן געראטעוועט דעם דור זאלסטו קומען. איינער זאגט מיר אמאל, איך וואלט געוואלט זיצן לעבן דיר אין גן עדן צו קוקן וויאזוי שיין דו זיצט דארטן, זאג איך אים, קענסט אויכעט זיצן, נאו פראבלעם, העלף צו, קומטס, יעדער זאל ארויסקומען, ס'זאל ארויסגיין חתן מחופתו וכלה מחדרו, און מען זאל ווייזן פאר די גאווערמענט, עד כאן, איטס נאט גאוינג פורדער, טשארלס היינס וועט פליען, וועט אריינברענגען אן אייגענע מענטש. מיר איז נישט קיין חילוק ווער עס קומט אריין, ביידע וואס זיי לויפן זענען פערפעקט קענדידעיטס, אבי נישט טשארלס היינס. איך שטופ איינעם וואס איך האלט אז ער וועט טון א גוטן דזשאב, ער זעט אויס צו זיין זייער אן ערנסטער מענטש, ער האט נישט קיין גרויסע לאו פירם, דער אנדערער האט א גרויסע לאו פירם, און ווען מען האט געכאפט דא דעם קאהן, דעם וואס ער האט געדארפט לויפן צו זיין פרעזידענט אין פראנקרייך, איז ער, נאכדעם וואס מען האט יענעם ארויסגעלאזט ווייל מען האט געזען זי זאגט ליגנט, איז ער געגאנגען און ער האט געסוד פאר שווערע מיליאנער דאלער און ער האט עס קאלעקטעד, יענער האט געגעבן גערן דעם טשעק געט מי אוט אוו היער און פארטיג. ער איז א גרויסע לויער און ער האט זיך זיינע אדזשענדעס. דער אנדערער עיב דזשארדזש זאגט איך וויל גארנישט איך וויל מאכן א קלינאפ פון ברוקלין, ער זאגט אונז האמיר געמאכט א קלינאפ פון מאנהעטן פון די בראנקס, פון די נארקאטיקס האבן מיר אויסגעקלינט בילדינגס וואס מיט מאשין גאנס האט קיינער נישט געוואלט אריינגיין. היינט איז די בראנקס דארט איז דא ווער ס'פארט אויף דעם הייוועי ביי די בראנקס. ס'איז דא עפעס ס'האט א ס'האט א נאמען פון עפעס א גלח איז עס ווייל ער האט גע'עסקנט פאר דעם. ס'איז די שענסטע ריעל עסטעיט וואס ס'איז דא היינט. דו קענסט נישט באצאלן דארט אן אפארטמענט. מען האט זיך אריינגעלייגט און מען האט עס אונטערגעדרוקט, און עיב דזשארדזש איז א גרויסע שליסל פון די גאנצע זאך, און ער זאגט אז ער וועט אריינקומען וועט ער מאכן זיכער אז קיין שום רב עט נישט קומען צו אים מיט א קרומעם דיעל, טאמער יא, פארן קומען זעצט ער אים איין, עט נישט ווארטן אויף ווייטער. און דאס זאג איך יעדן איינעם, קומטס, ווייזט ארויס ענקער הארץ, סיי מארגן דינסטאג און סיי דאנערשטאג. און וועל השם הושיעה, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל מען קענען אראפברענגען די אלע חזירים, אלע חזירים זאל מען אראפברענגען, מען ס'איז דא גרויסע טשעינדזשעס ברוך השם, מענטשן קאלן מיך, ס'איז א מחיה, אפילו חיים שיע האט מורא געהאט צו האלטן ווייטער דעם מנהל, דאס וואס כ'האב געזאגט ער זאל אים האלטן ס'האב איך געמיינט סארקעסטיקלי ווייל קיינער קומט נישט ארויס, קיינער וויל נישט ארויסקומען, ער האט נאך קינדער געהארגעט, ער איז א חיה א רוצח און ער האט קיינמאל נישט געטארט זיין קיין מנהל. מענטשן קאלן מיך אויף וואס פאר א חורבן ער האט געמאכט אלע יארן, ס'איז נישט א סימפאטיע וואס יעדער האט צו אים, און נאכדעם איז דא נאך טשעינדזשעס, איך בין אדורך געגאנגען היינט וויזשניץ, זעקס לי עוועניו, בין איך דארט געגאנגען זאגן עפעס פאר א דרייווער א סעיפטי זאך, כ'מיין ס'דאך א נארמאלע זאך איך מעג דאך זאגן יענעם עפעס א סעיפטי זאך, און צוויי מינוט שפעטער קאלט אראפ דער פוקס, אך האסטו געטראפן א נייעם חבר? ער זיצט אין אפיס ער האט זעכצן טעלעוויזשן סקרינס און ער וואטשט דעם בילדינג און אינדרויסן און אפילו מיטן דרייווער מיט וועם ער רעדט יעצט איך וויל דיר זאגן איך האב באמת הנאה דערפון מענטשן מיינען ווייל ס'האט מיך געשאדט ווייל ער האט עפעס געזאגט קעגן מיר בין איך אנגעבלאזן ניין פונקט פארקערט מי יתן והיה זאג אויף מיר וואס דו ווילסט אבי די טשילדרען אר סעיף איז א מורא'דיגע זאך און אויסער דעם. איך קען נישט דעם מנהל פערסענלי, נאר איך ווייס אמאל האבן די קינדער מיר נאכגעשריגן אין די גאס, און דאס בין איך זיך נישט מחויב צו ליידן, האב איך צוריקגעשריגן אויף ר' מאטעלע'ן כל דבר אסור אזוי ווי ס'קומט זיך אים, כ'וויל עס נאר נישט יעצט איבערזאגן ווייל ס'איז נישט יעצט דאס פלאץ. און די וויזשניצע חברה האבן זיך געזען אז דאס טויג נישט, ווייל דא רעדט מען זיך דאך איין אז ר' מאטעלע איז דאך אלוקינו ואלוקי אבותינו, און דא שרייט נחום ראזנבערג א מארמארישער פויער. האבן זיי זיך מיישב געווען, זיי האבן צוזאמגערופן אלע קינדער, און זיי האבן געזאגט מען טאר קיינעם נישט נאכשרייען אין די גאס, אפילו נישט פאר א גוי, ענד דעטס איט, און ס'האט זיך אויפגעהערט, היינט שרייען זיי נישט נאך, נאר וואס, דאס האט דער מנהל געטון, סאו איך געב אים קרעדיט, און דאס וואס ער וויל נישט דער דרייווער זאל רעדן, געזונטערהייט, איז נאו פראבלעם, ווייל טאמער וואטשט ער אז איך זאל נישט רעדן מיטן דרייווער, איז זיכער אז ער וואטשט אויפן דרייווער ווען ער טאטשט א קינד אויכעט, ער טאטשט נישט ברוך השם, איך קען אים, ער איז א וואוילער. אבער דאס איז אן אטשיוומענט איי העוו טו טעל יו, איטס אן אנבעליוועבל אטשיוומענט, און דאס וואלט קיינמאל נישט געקענט זיין ווען מען גייט נישט ארויס קעגן די סטרא אחרא וואס דאס הייסן רבנים וואס זיי זענען געווען וואס זיי האבן געשטערט, און ברוך השם דער עולם ווייסט שוין, ס'האט מיך אפגעקאלט יעצט א רב, ער זאגט די אנדערע זמן פלעגט שוין אריינקומען צווישן פינף און צען טויזענט דאלער, שלח מנות געלט, פורים געלט, מען האט מיר געגעבן איך זאל שיקן אויף ארץ ישראל געלט, היינט איז יבש יבש, קיינער קומט נישט אריבער מיין טיר, איך פרעג א איד איך וויל מיט אים זיין היימיש וואס מאכט איר וואס טוט איר, זאגט ער זייטס געזונט, מען ווייסט וואס א רב איז, א רב איז עמלק, א רב איז א משכב זכר, און א רב איז א חזר, ער איז א נואף, און נאכדעם איז ער נאך דער וואס ער גייט סטראשען, און ער וועט נאך ארויסווארפן דיינע קינדער, און דו'סט נישט האבן פון אים גארנישט, נאר צרות. סאו ס'איז זייער גוט אז ס'איז געווארן עקספאוזד די אלע מנוולים. עניוועי, מיטוואך וועט נאך קומען א דרשה, כ'ווייס נאכנישט אויף וועלעכן קעסטל, פון צוויי שעה, וועגן דעם הייליגקייט פון פורים, און דאנערשטאג גייט קומען א קורצע דרשה וועם מען דארף אינזין האבן ביים ולמלשינים און ביי תמחה זכר עמלק, און יעדעס מאל וואס מ'קלאפט המן'ען איך וועל ארויס זאגן די אלע אכט און דרייסיג רבנים די שקצים, אפאר זענען שוין פגר טמא'ס, זענען שוין אפגעפגר'ט, יעצט דאס וואס ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר מאכט אים נישט קיין פגר טמא, וואס ס'מאכט אים א פגר טמא איז ווייל דער האלבערשטאם למשל ער זיין זון איז משמרת הצניעות און זיי האבן געגנב'עט און געראבעוועט געלט און זיי האבן געלאזט עס זאל אנגיין כדי אז ער זאל קענען זיך בעקן זיין שייגעץ שטיק ער האט דאך געזען אז איך האב א האטליין עס וועט נישט טויגן. האט מען אנגעדרייט זיין טאטן אז ער זאל אונטערשרייבן קעגן א מענטש. סאו זיין טאטע האט נישט נאר אונטערגעשריבן קעגן מיר, ער האט נישט נאר וויי געטון פאר א פריוואט מענטש, ער האט וויי געטון פאר א מענטש, א פאליס אפיסער. נעמסט א פאליס אפיסער דו שלאגסט אים אין די גאס, איז עס א פעלעני. א באס דרייווער איז א פעלעני, זיבן יאר. פארוואס? ווייל יענער טוט א מישן, ער איז פון מיט די בלויעם שירט מיט די בלויעם יוניפארם, ער גייט פראטעקטן די גאס. איך האב געוואלט אז מען זאל אויפהערן דעם זנות און אויף דעם האב איך מיך געשלאגן, איז געקומען דער קיוויאשדער, דער אלטער פגר טמא ער זאל פוילן אין קבר און ער זאל נישט האבן קיין שום עליה אין גן עדן, ער האט איבערגעלאזט דא א חורבן אז ער האט געבעקט די חזירים, און די אלע צייט וואס מען שלאגט זיך, די פיר פינף יאר וואס מען הארגעט זיך ארום ביז מען האלט ווי מען האלט דא, איז עס אן עבירה אויך? אז נחמיה האט בועל געווען מיידלעך איז עס אן עבירה? איינער טרעפט מיך די וואך די סראלטעס זאגט מיר אזיאטישע פערד זאגט ער נחמיה איז נישט שולדיג קודם כל ער האט קיינמאל נישט געטוהן גארנישט און נאכדעם פארוואס קומט זיך אים אזויפיל יארן זאג איך אים ס'איז חדא מתרצא בירך חברתא איך האלט אויך ער האט נישט געטוהן. אונז ווייס מיר אלע ער האט נישט געטון דאס מיידל נישט באגלייבט ווייל זי איז א שיקסע, און פארוואס מען האט אים געגעבן אזויפיל יאר וועל איך דיר מסביר זיין פאר נישט טון האט מען אים געגעבן, דער דזשאדזש האט געמאכט א חשבון אז ער האט אריינגעדרייווט א מיידל פון קעמפ ביז די שטאט וואס דאס איז א וועג פון צוויי שעה האט עס אים געדויערט אַכצן שעה, ער האט אנגעהויבן פון אַכט אינדערפרי און ער איז אנגעקומען צוועלף ביינאכט, און ער האט געטשארדזשט די מאמען הונדערט פופציג דאלער פאר יעדע שעה וואס ער האט איר געדרייווט ווייל ער האט איר געגעבן טערעפי, און ער האָט זי נישט אָנגערירט, קומט זיך אים טאַקע הונדערט און דרײַ יאָר. פֿאַר װען רירט איר װען אָן, גיט ער אים װען פֿינף הונדערט יאָר. פֿאַר נישט אָנרירן האָט ער געגעבן הונדערט און דרײַ יאָר. סאָ, בקיצור, די סאַקמערס זעען זיך שױן. אונדז קען מיר אױך די שפּראַך. אונדז זעמיר אױך פֿון מאַרעמאָריש, פֿון בוקעװינע און פֿון טרענסלעװאַניע. אונז קען מיר די אלע היסטערי, מיר ווייס מיר פונקטליך. סאו ווייסט פארוואס נחמיה זיצט? ווייל ער האט נישט געטוהן. ווייל ווען ער טוט זיצט ער ווען פֿינף הונדערט יאר. סאו וואס ווילסטו יעצט פרעג איך יענעם. דאס איז פאר נישט טוהן. עניוועי. כ'בעט דעם עולם מען זאל קומען און קיינער זאל נישט פעלן. איך דאנק יעדן פאראויס. עטס וועט האבן א חלק אין די טהרה וואס ס'הערשט שוין און וואס ס'וועט מערטשעם הערשן, ווייל ווען דער ברוך מרדכי דער חזיר דער נואף גייט ארויס אין די גאס, נישט נאר ער וועט זיין א חזיר, נאר דו וועסט נישט קענען שטיין לעבן אים מער, ווייל דעמאלטס האט ער דאך געווינען, דא האט ער געטון כל דבר אסור, געלט צו פייטן האט אים נישט געקאסט ווייל לעיזער קעסטנבוים מיט זיין זון האט אים עס געגעבן, צו איך ווייס נישט ווער נאך עס האט געגעבן. און איך וויל דיר זאגן לעזער, דער זכות פון מרדכי ואסתר זאל דיר העלפן, וויבאלד דו האסט געבעקט א נואף א חזיר און דו האסט אים ארויסגענומען אויף בעיל, וואטעווער יו דיד, זאלסטו ווערן א עני ואביון מגוזלו אויפן וויזשניצער נוסח, וויאזוי מען זאגט ועני ואביון, אזא ארעמאן זאלסטו ווערן, און וועסט עפעס וויסן. גרעסער עשירים פון דיר האבן פושט רגל געווען, ווייל דו ביסט א שייגעץ טמא, דו ווילסט בעקן דיין זנות מיט דיין שייגעץ שטיק וואס דו האסט געטון, ווילסטו דיך בעקן, גייסטו עס מאכן ברוך מרדכי'ן, יא מיט מאכן, מיט זיך שלאגן מיט לויערס, יו העד נאו ביזנעס דואינג דיס, אז א גביר טוט פארנעגלען זיין געלט און ער געט עס אויס אויף זאכן וואס מען טאר נישט, ווערט דער אייבערשטער ברוגז. ער האט עס דיר נישט געגעבן ווייל דו ביסט גוט געווען, ער האט געוואלט זאלסט קענען געבן צדקה, אבער נישט פאר דעם חזיר ברוך מרדכי'ן.
אין זכות פון מרדכי ואסתר זאלסטו זאלסט זאל יעדער זען ס'זאל זיין נתגלה קלונך ברבים, אז דו זאלסט זיין אן ארעמאן, דו זאלסט מחזיר זיין על הפתחים, ווייל אזוי שטייט. ס'שטייט כל הבא על אישה זונה לסוף מבקש ככר לחם, דאס איז נאך ארגער ווי הבא על אישה זונה, דאס איז משכב זכר, דאס איז קליפת עמלק, דאס איז א אישה זונה איז אזוי אויב זי איז א אידישע און זי איז אן אשת איש אפילו איז נאר מיתה בחנק, משכב זכר איז סקילה די הארבסטע פון די פיר מיתות בית דין. שוין האטס מיר אלע א גוטן טאג און איי האופ טו סי יו אם ירצה השם.